בעזר השם מסכת כתובות דף פ"ג, אנהויב די ניינטע פרק, זאגט די משנה הכותב לאשתו דין ודברים אין לי בנכסייך, א מענטש וואס האט געשריבן צו זיין ווייב אין א שטר אז איך זאל נישט האבן קיין שום שייכות צו דיינע נכסים, ער האט געשריבן אז ער האט נישט קיין דין ודברים בנכסייך, וואס איז די טייטש פון די ווערטער? ער וויל זיך מסלק זיין אז ער זאל נישט באקומען די זכותים וואס ער הייסט אז ער דארף יא באקומען, נארמאל זענען די זכותים פון א מאן אין די ווייב האט ער דריי זכותים, על כל פנים כלפי די נושא וואס מיר רעדן, ער האט א זכות אז ער עסט די פירות פון די קרקעות אירע, די פירות פון די קרקעות וואס בלייבט ביי איר די נכסי מלוג עסט ער, ער האט נאך א זכות אז ער ירשנ'ט אירע קרקעות פון נכסי מלוג אויב זי שטארבט, און א דריטע זאך, ער האט א זכות אז זי טאר נישט פארקויפן די נכסי מלוג. איך וויל נאכאמאל קלאר מאכן, ער האט דריי זכותים אין די נכסי מלוג אירע. עס איז דא אנדערע זאכן וואס דעמאלט, למשל זי ברענגט אריין נכסי צאן ברזל, מ יעצט רעדט מען וועגן נכסי מלוג. די גאנצע נושא ארום דא איז פרטים אין נכסי מלוג. נכסי מלוג מיינט קרקעות וואס געהערט צו איר וואס ס'בלייבט אירע. זי האט עס אמאל געירשנט, נישט משנה, ס'איז אירע, איינער האט איר אמאל געגעבן א מתנה, זי האט חתונה געהאט און זי האט עס נישט אריין געשריבן אין די כתובה, זי גיבט עס נישט אוועק צו אים, ס'איז אירע, האט ער דריי זכותים מיט די קרקע, איינער אז ער עסט די פירות א גאנצע צייט בחייה, ער עסט די פירות, צווייטנס אויב זי שטארבט ירשנט ער, דריטנס אז זי טאר עס נישט פארקויפן, ווייל זי טאר נישט מפקיע זיין די פירות, יעצט זאגט די משנה, איינער וואס האט געשריבן צו זיין ווייב, אז ער וויל מוותר זיין, דין ודברים אין לי בנכסייך, איך איך גיב אוועק מיינע זכותים וואס איך האב אין די קרקע, זאגט די משנה, הרי זה אוכל פירות בחייה, ער עסט די פירות ווייטער, דאס מיינט דאס מיינט אז ס'האט אים נישט געהאלפן כלפי די פירות, ואם מתה יורשה, און ס'האט אים נישט געהאלפן כלפי דעם אז ער זאל נישט ירש'נען. אם כן למה כתב לה דין ודברים אין לי בנכסייך, ס'הייסט לגבי וואס האט עס געהאלפן, נאר לגבי די דריטע זאך, שאם מכרה ונתנה קיים. די לשון פון די משנה איז אז פשט איז אזוי, דער דיבור וואס ער האט געזאגט, אמת איז די משנה זאגט הכותב, די גמרא זאגט אויך דיבור קען העלפען, די זאך וואס ער האט געשריבן האט געהאלפן, נאר מיר זאגן אז ס'ארבעט נאר אויף די ווייניגסטע, אויף די מינימום, און היות עס איז נישט קלאר פון זיינע ווערטער אז ער וויל מוותר זיין אויף די פירות, ס'איז נישט קלאר פון זיינע ווערטער אז ער וויל מוותר זיין אויף די ירושה, נעם מיר אן, דאס הייסט מיר פארטייטשן די ווערטער, אז ער איז זיך נאר מפקיע פון די קלענסטע זאך, די קלענסטע זאך איז דער פרט פון צו זי קען עס פארקויפן אדער נישט, נאר פון דעם האט ער זיך מפקיע געווען, שאם מכרה ונתנה קיים. פארוואס? ווייל די נוסח וואס ער האט גענוצט איז געווען זייער פארווע, דין ודברים אין לי בנכסייך, ס'איז נישט קלאר וואס ער מיינט. היות עס איז נישט קלאר איז תפסת מרובה לא תפסת זאג איך אז ס'מיינט נאר די קלענסטע, פירות עסט ער ווייטער ירושה האט ער ווייטער יא זאגט די משנה די צווייטע חלק משנה כתב לה דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהן אבער אויב האט ער צוגעלייגט נאך א ווארט אז איך גיי נישט האבן קיין שייכות איך בין מוותר איך בין מסלק מיינע זכותים פון די נכסים און פון די פירות איז דעמאלט האט ער קלאר געזאגט אז פון די פירות אויך נישט איז אויב אזוי הרי זה אינו אוכל פירות בחייה ס'לייגט זיך צו אז ער עסט אויך נישט די פירות, דאס הייסט נישט נאר שאם מכרה ונתנה קיים נאר אויך אז אינו אוכל פירות בחייה, אבער ואם מתה יורשה, דאס הייסט אין דעם נוסח איז נאך אלס נישט געווען נכלל דער ענין פון ירושה און דאס איז ווייטער געבליבן אזוי, אזוי ווי מען האט נישט געשריבן אז ער ירש'נט. ר' יהודה דינגט זיך אויף דער ציור אויף א קליינער פרט. בעצם האלט רבי יהודה די זעלבע זאך, אויב דו האסט געשריבן דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהן, עסט נישט קיין פירות, פונקט ווי די תנא קמא, נאר ער לייגט צו אז וואס וועט זיין די הלכה מיט א זאך וואס ווערט אנגערופן פירי פירות, אמאל קען זיין ווי די גמרא גייט מסביר זיין אז ס'איז דא א קרקע און פון די פירות איז מען געגאנגען קען קויפן נאך א קרקע איז דא די פירות פון דעם נייעם קרקע, ס'איז דא א מושג וואס הייסט פירי פירות, די גמרא וועט רעדן מער. די גמרא גייט רעדן פונקט וואס פירי פירות מיינט, אין דעם איז דא א ויכוח צו אויב א מענטש האט געשריבן אין לי בנכסייך ובפירותיהן צו ער האט יא זכות אין די פירי פירות אדער נישט, תנא קמא משמע אז ער האט יא א זכות אז דאס הייסט אז די דיבור האט געהאלפן נישט נאר אויף די פירות, נאר אויף די פירי פירות אויך. דאס מיינט אז ער האט נישט קיין זכות אין גארנישט, ווייל ברגע וואס ער שרייבט פירותיהן, איז ער זיך מפקיע פון אלעס וואס ליגט אין די ווארט פירותיהן, און ס'איז אויך נכלל דארטן פירי פירותיהן עד עולם, ברגע דו שרייבסט די ווארט פירותיהן איז דער מאן מופקע פון אלע סארטן פירות. אויף די פרט דינגט זיך ר' יודא און ער זאגט, לעולם אוכל פירי פירות, עד שיכתוב לה דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהן ובפירי פירותיהן עד עולם. עס הייסט אז נאר אויב ס'ווערט מפורש ארויסגעשריבן פירי פירותיהן, אפשר מיט די ווערטער עד עולם, די גמרא האט א נידון וועגן דעם, אז דו שרייבסט בפירוש ווערסטו מופקע אויך פון די פירי פירות, אויב נישט האסטו נאך אלץ זכותים אין די פירי פירות ווייל דו האסט זיך נאר מפקיע געווען פון די פירות אליין. איז דא א ויכוח אין א פרט צו די ווארט פירותיהן איז כולל אין זיך פירי פירותיהן אדער נישט, עס איז דא דומה צו דעם א ויכוח אין ראשונים צו ביי ברכת התורה דארף מען זאגן צאצאי צאצאינו, סאו ס'איז גענוג צו זאגן צאצאינו, און דאס איז שוין כולל די קומענדיגע דורות אויך. דער ווארט עד עולם זאגט עפעס? איז די גמרא האט צוויי צדדים צו די ווארט עד עולם דארף מען זאגן אדער נישט, עד עולם דווקא צו לאו דווקא, וועלן מיר זען אין די גמרא. איז דאס איז געווען די צווייטע ציור פון די משנה, אז אויב עס שטייט פירותיהן איז ער זיך אויך מפקיע פון די פירות. די דריטע ציור פון די משנה איז, כתב לה דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהן ובפירי פירותיהן בחייך, בחייך ובמותך, אז דאס הייסט אויב ער האט צוגעלייגט אז נישט נאר בחייך נאר אויך במותך, איז דעמאלטס אינו אוכל בחייה ואם מתה אינו יורשה, דעמאלטס האט ער זיך אויך מפקיע געווען פון די ירושה. דאס איז נאר כלפי די פרטים פון נכסי מילוג, אין נכסי מילוג האט ער מפקיע געווען אלע זכותים פון נכסי מילוג. יעצט לאמיר האבן א בהירות, דאס וואס אין די דריטע ציור שטייט די ווערטער פירי פירותיהן, דאס איז ווייל בדרך אגב איז די משנה סותם מיט די דריטע ציור אזוי ווי רבי יהודה אז מען דארף זאגן בפירוש פירי פירותיהן, אבער די חילוק צווישן די דריטע ציור מיט די צווייטע ציור איז נאר די ווארט במותך, דאס איז די נקודה אז אויב ער לייגט צו במותך האט ער זיך מפקיע געווען פון ירושה. איז ר' שמעון בן גמליאל יעצט אויף דער דריטער ציור, ר' שמעון בן גמליאל אומר אז עס העלפט נישט אזא מושג בכלל וועט זיך מפקיע זיין פון ירושה, און אפילו ווען דו שרייבסט בפירוש במותך העלפט עס נישט, און אם מתה יירשנה מפני שמתנה על מה שכתוב בתורה וכל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל, א מענטש וואס גייט קעגן די מהלך פון די תורה, תנאי איז לאו דווקא, עס איז נישט דווקא די ווארט תנאי, עס מיינט אז דו ווילסט זיך אוועקשטעלן אז עס זאל גיין אנדערש ווי די מהלך וואס די תורה האט אויסגעשטעלט, מען קען נישט משנה זיין פון די מהלך וואס די תורה האט אויסגעשטעלט ולכן העלפט עס נישט, און אויב אזוי ער ירש'נט איר בכל אופן. איז לסיכום האט די משנה געהאט דריי ציורים, איינער געבויט אויף די צווייטע מורא'דיג מסודר. די יסוד פון די משנה איז אז א מענטש קען זיך מפקיע זיין. מיט די נוסח פון דין ודברים אין לי העלפט עס צו זיך מפקיע זיין. די שאלה נאר איז צו דו האסט אויסגערעדט גענוג וואס דו ווילסט זיך מפקיע זיין. אויב האסט סתם געזאגט דין ודברים אין לי בנכסייך, האסטו זיך נאר מפקיע געווען פון די מינימום, דאס מיינט אויב זי האט פארקויפט וועט עס יא בלייבן, אויב דו האסט צוגעלייגט אז דו ווילסט נישט האבן קיין שייכות אויך נישט מיט די פירות האסטו פארלוירן די זכות פירות, רבי יהודה האלט אז אין פירות פירות האסטו נישט פארלוירן ביז דו זאגסט עס בפירוש, אויב דו האסט געזאגט בחייך ובמותך האסטו זיך בפירוש מפקיע געווען פון ירושה אויך, און דעמאלס קומט אויס אז האסט זיך מפקיע געווען פון אלעס, אבער רבי שמעון בן גמליאל לערנט אז מען קען זיך בכלל נישט מפקיע זיין פון ירושה. תני רבי חייא האומר לאשתו. די גמרא זאגט די ערשטע פינף ווערטער אז רבי חייא האט געהאט א ברייתא וואס איז נישט געשטאנען הכותב לאשתו נאר האומר, וואס די חידוש צו מען שרייבט האומר איז רשי זאגט אז די ברייתא וויל אונז אויסלערנען אז אפילו באמירה בעלמא באמירה בעלמא קען מען זיך מסלק זיין אפילו אן א קנין אן א כתיבה, ס'העלפט ס'איז פועל זיין דיבור אפילו ער האט נישט געזאגט מיט א קנין אפילו ער האט נישט געשריבן, און ברגע דו זאגסט זיך מסלק ביסט זיך מסלק. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, וכי כתב לה הכי מאי הוי, הייבט זיך אן א לומדישע סוגיא, קליינע סוגיא אבער געשמאק, די גמרא פרעגט די יסוד וואס די גמרא איז אוועקגעשטעלט, די יסוד הדברים איז געבויט אז דער מענטש קען זיך מפקיע זיין, די נוסח דין ודברים איז א נוסח וואס קען מפקיע זיין, נאר וואס די שאלה איז פון וואס האסט זיך מפקיע געווען, פון אלעס, פון אביסל, אויף דעם גייט מען אריין אין זיינע לשונות צו מדייק זיין פון וואס ער איז זיך מפקיע, פרעגט די גמרא, און אז ער שרייבט שוין אזוי, וואס איז, והתניא מיר האבן דאך געלערנט אין א ברייתא, האומר לחברו דין ודברים אין לי על שדה זו, ואין לי עסק בה, וידי מסולקת הימנה, לא אמר כלום. אויב איינער האט געזאגט איינע פון די דריי לשונות, אויב ער האט געזאגט דין ודברים אין לי על שדה זו, אדער אין לי עסק בה, אדער ידי מסולקת הימנה. וואס איז געווען די מעשה? איז די מעשה געווען, לאמיר זאגן עס איז געווען צוויי שותפים. רשי זאגט כגון שדה של שותפין. ואמר אחד לחבירו, אחד מן הלשונות הללו. א מענטש האט געזאגט פאר זיין חבר איינע פון די לשונות איז די הלכה איז לא אמר כלום דאס הייסט ס'הייסט נישט קיין דיבור וואס ס'העלפט וואס איז די פשט? די פשט איז וויבאלד אז ווען א מענטש וויל נעמען א קרקע און משנה זיין די בעלות פון די קרקע דארפסטו זאגן א לשון פון מתנה דארפסט זאגן איך האב א פענע איך גיב עס דיר במתנה הריני נותן לך מען קען נישט זאגן איך דארף עס נישט, איך דארף עס נישט איז נישט קיין לשון וואס איז משנה בעלות, א מענטש וואס זאגט אזוי עס אינטערעסירט מיר נישט, איך האב נישט קיין שייכות מיט דעם, דאס זענען נישט לשונות וואס זענען משנה בעלות, דאס זענען לשונות אפשר וואס גיבט ארויס דיינע הרגשים, דין ודברים אין לי בשדה זו, בסדר איך הער, דו דארפסט זאגן, די אמת איז איך האב אביסל מקצין געווען, עס איז נישט ממש אזוי ווי איך האב געזאגט, לאמיר זאגן מער מדויק, לשונות פון דין ודברים איז א לשון פון סילוק. סילוק מיינט א מענטש גייט אוועק פון דעם. ס'איז דא דא א קרקע, איך זאג, איך בין מגלה דעת, אז איך האב שוין נישט קיין שייכות מיט די קרקע. א לשון וואס דו ביסט זיך מסלק פון דעם, אין לי, איך האב שוין נישט, איך האב גארנישט אייגנטליך מיט דעם. אמאל פרעגט מען פון א מענטשן, אה, איך האב געוואלט פרעגן צו אפשר קענסטו מיר העלפן, איך האב געוואלט נוצן דעם און דעם זאך, דו פלעגסט אמאל זיין די אחראי, זאגט א מענטש, ניין ניין ניין, איך טוה שוין נישט אין דעם, איך האב שוין נישט קיין שייכות מיט די גאנצע מעשה, כ'האב עס אפגעלאזט. דער שפראך איז די שפראך פון סילוק. איך האב אפגעלאזט, איך האב שוין נישט געהאט קיין שייכות צו די גבאות, מיט די אלע פאליטיק, איך האב אפגעלאזט די גאנצע זאך. טענה'ט די גמרא, אפלאזן איז נישט קיין פלאן. מ'דארף נעמען די חפץ און זאגן, איך גיב עס דיר צוריק. הריני נותן לך במתנה, הריני מוכר לך, אז ס'איז מיט געלט איז מוכר, אז ס'איז אן געלט דארפסטו זאגן נתינה, אדער לשון מכירה אדער לשון מתנה. לשון סילוק, א מענטש זאגט אזוי, איך גיי אוועק פון דעם, ס'ארבעט נישט, והא ראיה ביי קרקעות לייגט עס נישט אריין די שדה ביי יענעם. א מענטש קען מפקיר זיין מיט א לשון פון הפקר, סתם א נוסח אויך אנשטאט נותן, די כללים מיט הפקר קען מען מפקיר זיין. אבער דא איז נישט מפקיר געווען, ווייל דא די פשט איז ס'איז דא די ווייב און ס'איז דא אים. איך וויל מ'זאל פארשטיין וואס די דוגמא, וואס די דמיון פון די ברייתא פון שדה של שני שותפים. ביי שדה של שני שותפים איז פשט איז ס'איז דא דו און ס'איז דא, ביידע זענען בעלים אויף די קרקע. איך וויל אוועק גיין. איז דא א צד אז סתם אוועק גיין איז בסדר. פארוואס איז דא א צד אזא? ווייל פשט איז דו ביסט דאך אויך בעלים דא, ברגע וואס איך גיי אוועק ווערסטו די גאנצע באלעבאס. איז דא א צד אז דעמאלטס דארף מען נישט קיין לשון מתנה. אויב סתם אזוי ווען א מענטש האט א חפץ אין גאס און ער איז די איינציגסטע באלעבאס, דעמאלטס פארשטיי איך ממילא אז אדער בין איך עס מפקיר אדער גיב איך עס אוועק במתנה. איך קען נישט סתם אוועקגיין, נישטא אזא זאך. די איינציגסטע וועג ווי קען זיין אז איך זאג נישט הריני נותן לך מתנה איז אויב איך זאג איך גיב עס אוועק פאר דעם הפקר. עס שטייט אין מסכת נדרים, מען קומט שוין באלד נדרים, אז הפקר איז א וועג פון מתנה, איך גיב עס פאר די כלל. אבער סתם אוועקגיין העלפט נישט. אבער ס'וואלט געווען א צד אז ביי שותפים העלפט יא סילוק, און דא א מאן מיט א ווייב איז דאך שותפים אויף די קרקע, איז בעצם וואלט איך געטראכט אז ס'העלפט יא, אבער והתניא אז אפילו ביי שדה של שני שותפים, נישט ווייל איך גיי אוועק ווערט עס דיינע, כדי דו זאלסט זוכה זיין אין דעם דארף איך עס דיר אוועקגעבן, דאס איז די גמרא'ס קשיא, איז די גאנצע משנה איז אפגעפרעגט מכל וכל, וואס משנה וואסערע לשונות מען נוצט, אלע לשונות העלפט נישט ווייל אלס איז געבויט אויף די נוסח פון דין ודברים. יא, און דאס האט נישט מיט כותב, מיט אומר, ס'האט מיט דעם נוסח פון דין ודברים. ענטפערט די גמרא, אמר רבי ינאי, בכותב לה ועודה ארוסה. ענטפערט די גמרא, די תשובה איז זייער פשוט. אויב א מענטש האט שוין געהאט די פירות, ס'איז שוין געווען ביי אים נאך די נישואין, איז דאס דומה צו שותפים, איז דעמאלס טאקע סילוק העלפט נישט, אזוי ווי עס שטייט לגבי קרקעות, דין ודברים אין לי בקרקע זו. אין לי על שדה זו, אבער דא רעדט מען אז ס'איז נאכנישט געווען ביי אים, ווייל ס'איז ארוסה, און ביי ארוסה איז נאכנישט דא די אלע דינים פון נכסי מלוג. אויב א מענטש זאגט אזא לשון נאך פאר ס'קומט צו אים, דו קענסט זיך מפקיע זיין אז ס'זאל נישט קומען צו דיר. און ס'האט א געוואלדיגע סברה, א זאך וואס איז געווען דיינע דארפסטו עס נעמען ארויס. וואס אוועקגעבן פאר א צווייטער, אבער א זאך וואס איז קיינמאל נישט געווען דיינע, קענסטו אזוי ווי אוועקשטעלן א זאך, א וואנט, א מחיצה, אז ס'זאל נישט קומען צו דיר, די לשון סילוק איז גענוג צו צו זאגן אז ס'זאל נישט קומען צו דיר. אבער עס איז נאך אלץ דא א פרט, און אויף די נייע פרט איז די גמרא מרחיב. נאכן זאגן אז ס'רעדט זיך ועודה ארוסה און פארדעם וואס עס קומט קען איך עס זאגן איז נאך אלץ שווער, אבער לכאורה די לשון סילוק איז די פאסיגע לשון, סילוק איז די טייטש איז איך וויל עס נישט, ווערט געפרעגט. ק, דו ווילסט דאס נישט, אבער ווער פרעגט דיר? פארוואס קומט דאס אריין? ווייל ס'איז דא א תקנה, אבער נכסי מלוג גייט עס ביי דיר? און אז דו זאגסט אז דו ווילסט דאס נישט, וואס ווערט מיט די תקנה? פארוואס זאל מען זיך רעכענען מיט דעם? ס, לכאורה גייט ווייטער, אויף דעם לייגט צו די גמרא, כדרב כהנא, דאמר רב כהנא נחלה הבאה לו לאדם ממקום אחר, אדם מתנה עליה שלא יירשנה. דאס הייסט, ווען ס'וואלט געווען א ירושה. איז אפילו פאר ס'קומט די ירושה צו דיר, קען נישט א מענטש זאגן איך וויל נישט יורש זיין. ס'איז א געוואלדיגע דוגמא, די דוגמא פון ירושת אבות איז א מורא'דיגע דוגמא. דאס הייסט, שטעל זיך פאר מען וואלט אפגעשטעלט ביי די ווערטער ועודה ארוסה און מ'וואלט געזאגט אזוי, פארדעם קען א מענטש זאגן איך וויל נישט און ס'קומט נישט אריין צו אים ווייל ס'איז נאכנישט געווען ביי אים. קען איינער פרעגן א שאלה, איז איין מינוט, וואס איז די הלכה אויב איינער זאגט פאר די ירושה איז חל, די יורש זאגט איך וויל נישט ס'זאל קומען צו מיר, ס'העלפט? ניין ס'העלפט נישט, ס'העלפט נישט, אויב די טאטע איז דאס מוריש, אפילו א מענטש זאגט פארדעם איך וויל נישט זאל קומען צו מיר, דין ודברים אין לי נאך און נאך, ס'גייט נישט העלפן, און וואס איז די תשובה, די תשובה איז ווייל ירושה איז שטערקער, ירושה איז א דין תורה, ס'איז א מציאות, א פאקט, ס'גייט אריין ביי דיר, איז אויב אזוי ווערט ווייטער צוריק שווער די קשיא, וואס איז די גמרא'ס תשובה בעודה ארוסה. אז איך זאג עס פארדעם אבער ברגע וואס עס וועט ווערן נישואין וועט עס קומען צו דיר ממילא, מען קען נישט זאגן אויף א זאך וואס דארף קומען צו דיר אז. ס'קען זיין די סיבה פארוואס ער וויל נישט די ירושה זאל קומען מיט אים, ער וויל נישט דארפן מטפל זיין, ס'דא אסאך מאל אז א מענטש האט עפעס א רווח, עפעס א ענין, יא, יא. איז די, איז די, איז די גמ, ס'קען זיין א רווח אויך אסאך מאל, לגבי מיסים. אבער על כל פנים, איז די גמרא זאגט אזוי, אז אויב ס'איז א נחלה הבאה לאדם ממקום אחר, דעמאלטס העלפט אז דו שטייסט פאר דעם. רש"י טייטשט ממקום אחר אז ס'מיינט אז דער מענטש האט געטון עפעס צו האבן די ירושה, ס'איז נישט געווען א מציאות'דיגע זאך אז א טאטע איז מוריש צו א קינד, נאר וואס איז געווען די מעשה? ס'איז געווען נחלת אשתו, נחלת אשתו קומט על ידי נישואין. איז ס'איז א תקנה דרבנן אז מ'זאל אים געבן ירושה, איז נישט קיין דאורייתא'דיגע דין אז ס'איז א מציאות אז ס'גייט פון טאטע צו קינד. בעצם איז עס א צוגעקומענע זאך, ס'איז א זאך וואס איך האב עס געמאכט, איך האב רצון געהאט. ס'דא א תקנה דרבנן אז מען זאל אז מען זאל מיר געבן ירושה, אויב סאיז נאר א תקנה דרבנן און מען שטייט פאר דעם קען איך זאגן איך דארף נישט די תקנה. רש"י איז דא צוויי צוויי נקודות, סאיז נישט קלאר וועלכע איז די עיקר נקודה, איינע איז ווייל סאיז געשען על ידי מעשה און נישט ממילא, צווייטנס אז סאיז א תקנה דרבנן נישט קיין דאורייתא'דיגע זאך. אבער על כל פנים ווען ס'איז דא אזא מין מציאות ס'קומט צו דיר צוליב א תקנה דרבנן קענסטו זאגן איך וויל נישט די תקנה און אויף דעם זאגט די גמרא וכדרבא דאמר רבא האומר אי אפשי בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו א מענטש זאגט אי אפשי בתקנת חכמים ער קען זאגן אויב ס'איז געמאכט געווארן לטובתו קען א מענטש זאגן אי אפשי בתקנה זו. וואו איז א דוגמא צו דעם כדרב הונא אמר רב, מאי כגון זו כדרב הונא אמר רב, דאמר רב הונא אמר רב יכולה אשה שתאמר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה, לאמיר זאגן זי וויל אליינס נעמען מזונות, זי וויל נישט געבן איר מעשה ידיים צו איר מאן, מ זי מעג אויך זאגן, פארוואס? ווייל רב הונא האט געטענה'ט די גאנצע זאך איז געווען לטובתה כדי אז זי זאל באקומען מזונות, אויב זי וויל נישט מזונות קען זי האלטן אירע מעשה ידיים און זי דארף טאקע נישט באקומען מזונות, אמאל די מעשה ידיים איז מער ווערט. און וואס איז די גמרא'ס תשובה? די גמרא'ס תשובה דא איז, לאמיר צוזאם נעמען די דריי פרטים וואס איז געשטאנען. דא רעדט מען וועגן א מאן וואס בשעת וואס זענען געווען אין א מצב פון אירוסין האט ער געזאגט ער וויל נישט אז ס'זאל קומען צו אים די זכותים פון די נכסי מלוג. אז ס'ארבעט, ווייל היות אז ס'איז נאר א תקנת חכמים, קען ער זאגן ער וויל נישט די תקנת חכמים. איז היות ער נעמט נאר צו די תקנת חכמים. יא. היות אז ער נעמט נאר צו די תקנת חכמים קען ער זאגן איך וויל נישט. קומט אויס אזוי, דין ודברים האט נישט קיין גרויסע כח, אבער אויף א דרגה פון אי אפשי דאס הייסט. איך וויל נישט די תקנה. ברגע דו ווילסט נישט תקנה גייט עס נישט אריין ביי דיר. פרעגט די גמרא אי הכי אפילו נשואה נמי, די גמרא פרעגט אויב אזוי נאך די חתונה קען ער אויך זאגן אי אפשי בתקנת חכמים, ענטפערט די גמרא אמר אביי נשואה ידו כידה, בו ברגע וואס זיי האבן חתונה געהאט איז די נישואין האט געברענגט אז זיי זענען שותפים אין די קרקע, און אויב אזוי קען ער שוין נישט זאגן אי אפשי ווייל יעצט איז שוין דא א קרקע וואס איז דיינע יעצט דארפסטו שוין נוצן לשון מתנה, אין אנדערע ווערטער די גמרא איז זייער שיין מסביר אז ס'איז דא דא א שילוב פון צוויי זאכן, מצד אחד מוז מען רעדן אז ס'איז געווען פארדעם עס איז אריין ביי דיר. ווייל ברגע וואס עס איז אריין ביי דיר, וואס איז משנה צו עס איז אריין מדאורייתא צו מדרבנן, היינט איז דאס דיינע, און ברגע וואס עס איז דיינע קענסטו עס נאר געבן צו א צווייטע מיט א לשון פון א מתנה, דארף מען האבן אז עס זאל זיין פאר דעם, ברגע וואס עס איז פאר דעם, דארפסטו נישט נוצן א לשון מתנה, ווייל דו גיבסט עס נישט אוועק, ווייל עס איז נאכנישט דיינע. דו זאגסט נאר אז עס זאל נישט חל זיין די תקנה, אי אפשי בתקנה זו. פאר דעם וואס עס איז געווארן דיינע, קענסטו זאגן דו ווילסט נישט אז עס זאל ווערן דיינע, דאס הייסט אזוי. לאמיר זאגן מיט אביסל אינטערעסאנטע סארט שפראך, הרגשים איז נישט משנה קיין רשות פון א קרקע, א מענטש זאגט איך וויל נישט, די תורה זאגט איך האב געהערט, אבער א מציאות בלייבט מציאות, א מענטש וואס האט א קרקע קען נישט זאגן איך וויל נישט די קרקע, די קרקע איז דיינע, אויב א קרקע איז נאכנישט דיינע, און איינער וויל מאכן א תקנה איינער וויל עס דיר געבן, דעמאלס קענסטו זאגן איך וויל נישט, מורא'דיג מורא'דיג פשוט. איינער שטייט שוין ביי אן עמוד, ער דאווענט, ער האלט אינמיטן חזרת הש"ץ פון מוסף ראש השנה, ער זאגט איך וויל נישט דאווענען, ס'העלפט דיר נישט, דו שטייסט שוין דארט און דו האלסט אינמיטן חזרת הש"ץ, אבער אויב מען קלינגט איינעם א וואך פאר ראש השנה אז מען וויל אז ער זאל זיין דער בעל תפילה און ער זאגט האלט איך נישט ביי דערביי, וויל איך נישט, דאס קענסטו זאגן, בעודה ארוסה קענסטו זאגן, ווען מען טוט עפעס לטובתך, דאס הייסט אזוי. לאז אפ די ווארט לטובתך, פארדעם העלפט עס, גייט איינער זאגן אפילו פארדעם, אבער סוף כל סוף ווי קענסט זיך קריגן מיט א הלכה, תירוץ איז, וויבאלד עס איז א תקנה, און ס'איז לטובתו, א זאך וואס איז א תקנה לטובתו, און די קרקע איז נאכנישט מיינע, קען איך זאגן איך וויל נישט ס'זאל קומען צו מיר, דאס איז די יסוד הדברים. זאגט די גמרא רבא אמר ידו עדיפה מידה, איז יעצט גייט די גמרא אריין אין די קומענדיגע שורה צוויי אין א אנדערע ענין אינגאנצן, מ'האט יעצט דערמאנט אז בשעת נכסי מלוג געפינט זיך אונטער די מצב פון נישואין, ס'איז נישואין דא. ס'איז שוין חתונה געהאט. איז דעמאלטס איז דא ידו כידה, זיי זענען אזוי ווי שותפים, דעמאלטס קען מען נישט זאגן איך וויל נישט ווייל ס'ליגט ביי דיר אין רשות. איז די גמרא זאגט, רבא האט געהאט א הוספה דא צו זאגן, אז ער דינגט זיך מיט אביי, און ער זאגט ידו עדיפה מידה. ס'איז נישט צוזאמען, נאר ס'איז דא א בחינה מסוימת וואס ער איז נאך שטארקער פאר איר. זאגט די גמרא, וואס די חילוק? כ'מיין ער עסט נאר פירות, וועגן וואס זאגט מען ער עסט דאך נאר פירות? ניין, זאל וויסן ידו עדיפא מידה. זאגט די גמרא, נפקא מינה לשומרת יבם. איז רשי זאגט. ס'איז א שטיקל לענגערע רשי, רשי זאגט אז מען רעדט נישט דא אז א מחלוקת אביי מיט רבא אדער א נפקא מינה מיט א זאך וואס איז נוגע פאר אונזער סוגיא, אונזער סוגיא האט מען שוין געענדיגט, א שיינע תשובה, עס רעדט זיך בעודה ארוסה, מען קען זאגן אי אפשי בתקנת חכמים, אלס שטימט, נאך די נישואין קען מען נישט, ווייל נאך די נישואין איז ידו כידה, רבא נאר קומט זיך דינגען אויף די ביטוי פון אביי, און ס'איז נאר נוגע אין א אנדערע פלאץ אינגאנצן, ברגע וואס אביי האט גענוצט דעם שפראך ידו כידה, טענה'ט רבא, ס'דא, ס'איז באמת ידו עדיפא מידה, וואס די נפקא מינה? לענין שומרת יבם, איז רשי זאגט אזוי, אז ס'איז דא א מחלוקת אביי ורבא, איך גיי צו די צווייטע דריטע שורה אין די רשי, פלוגתא דאביי ורבא לענין שומרת יבם איצטריך ביבמות, און פליגי בה אביי ורבא פרק החולץ, גבי מתניתין דפירקין דלעיל. אין די פריערדיגע פרק, ממש נישט לאנג צוריק, איז געשטאנען א משנה וואס ס'איז דא איין פלאץ וואס שטייט אין יבמות פשט אין יענע משנה, מחלוקת אביי ורבא, אבער די משנה אליינס, די יסודות דערפון האבן מיר יעצט געלערנט, ס'איז געווען די לאנגע משנה פ' עמוד ב', האשה, שומרת יבם שנפלו לה נכסים, און ס'איז געשטאנען דארטן מעשה, וואס פאסירט אויב די יבמה אין די מצב וואס זי ווארט אז די יבם זאל איר ארייננעמען, וואס זי האט געהאט נכסים אירע נכסי מילוג און זי שטא זי איז נאכנישט געווען זי איז נאכנישט געווען ווייל זי איז געווען א שומרת יבם איז דא דארטן דריי זאכן די כסובה און די די כסובה מיט תוספת כסובה און דארטן דארטן איז דא אויך נכסי צאן ברזל און נאכדעם איז דא נכסי מילוג נכסים הנכנסים ויוצאין עמה ווייל די נכנסים די שאלה איז ווער ירשנט אלע פון די זאכן. איז די כסובה האט מען געזאגט גייט צו די מאן ווייל ער איז געווען מוחזק אין דעם. יא. ביי די נכסי צאן ברזל איז געווען א מימרא נכסים בחזקתן, ס'איז געווען א שאלה וואס דאס מיינט. אבער לגבי די נכסי מילוג וואס דאס איז אונז נוגע וואס דאס רופט זיך אן נכסים הנכנסים והיוצאים עמה, איז געווען א מחלוקת בית שמאי און בית הלל. בית שמאי האט געלערנט אז מ'מאכט חלוקה. א שומרת יבם וואס שטארבט. און זי האט איבערגעלאזט נכסי מלוג, איז דא א חלוקה, האלב נעמט יורשי האב, דאס מיינט איר משפחה, האלב נעמט די יבם'ס משפחה, שיטת בית שמאי, שיטת בית הלל אז ס'בלייבט בחזקתו, פונקט וואו ס'איז געווען אזוי בלייבט עס. אנטשולדיגט, די נכסים בחזקתן איז נכסי צאן ברזל, נכסים הנכנסים ויוצאים עמה בחזקת יורשי האב. בית שמאי לערנט אז דא א יחלוקו, און בית הלל האט געלערנט אז ס'בלייבט ביי איר, ביי איר טאטע, דאס הייסט נישט ביי די יבם, נישט ביי די מאן. יעצט איז דא איז דא א מחלוקת בית שמאי בית הלל אין מסכת יבמות, ביז יעצט האט מען געלערנט מחלוקת בית שמאי בית הלל אין די משנה אין כתובות.

איז אביי דארטן לערנט אז ס'איז געקומען צו איר ווען די ערשטע מאן האט נאך געלעבט, און דעמאלטס איז די איז זאגט מען אז די זיי האבן געלעבט צוזאמען, ידו כידה, קומט דאך אויס אז ביידע זענען געווען מוחזק אין דעם, ביז יעצט אז זי איז געשטארבן איז ביידע זענען מוחזק אין דעם, איז יורשיה ויורשי הבעל שניהם באו לירש, זה מכח אחותו וזה מכח אחיו. בית הלל האט געהאלטן אז חזקה קמייתא עדיפה, בית הלל האט געהאלטן אויף דעם פאל אז מען זאל גיין צו יורשי האב, סוף כל סוף די איר ס'איז געקומען פון איר רשות. רבא דארטן דינגט זיך און ער זאגט אויב ס'איז נפלו לה כשהיא תחתיו איז ידו של בעל עדיפה מידה, ער איז א גרעסערע מוחזק אין דעם, און וויבאלד אז די יבם קומט במקומו איז אויב אזוי ער נעמט עס. איי ס' שטייט אין יענע משנה אז ס' געווען מ'מאכט יחלוקו, יחלוקו נאר ווען ס' פאלט ווען זי איז שוין געווען א שומרת יבם. קומט אויס אז נכסים נכסי מלוג וואס פאלט צו א אישה בשעת זי האט חתונה געהאט איז דא א מחלוקת דאס הייסט אביי האט געלערנט בדעת בית שמאי אביי לערנט דארט אז ס'איז ידו כידה. רבא וועט לערנען, ניין, ווען ס'וואלט געפאלן דעמאלטס משא כ וואלט עס געווען די הלכה אז ס'גייט צו יורשי האב, נאר מען רעדט דא אז ס'איז געווען שנפלו לה כשהיא שומרת יבם, זעט מען פון דא אז זיי האבן זיך געדינגען צו ידו עדיפה מידה צו ידו כידה. קומט אויס די גמרא דא טענה'ט אז ס'דא א נפקא מינה צו ידו כידה לגבי וואס די הלכה ביי א שומרת יבם וואס איז נפלו לה נכסים ווען זי האט נאך געווען חתונה געהאט איז דא א שאלה צו מ'זאגט חלוקה אויף דעם אדער נישט לויט רבא'ס גאנג זאגט מען נישט אויף דעם חלוקה זאגט די הייליגע גמרא ווייטער איבעיא להו קנו מידו מהו אויב מ'האט געמאכט א קנין וואס איז די הלכה רשי איז מסביר אז די שאלה איז לגבי די ברייתא וואס האט דערמאנט דין ודברים אין לי בסדה זו. מען רעדט נישט בכלל וועגן כסובה, נישט וועגן א מאן מיט א ווייב, נאר מען רעדט סתם צוויי שותפים, וואס מיר האבן געהאט געלערנט אין די גמרא פריער, אז אויב איין שותף זאגט פאר די צווייטע דין ודברים אין לי על סדה זו, האט מען געזען אז עס העלפט נישט, ווייל מען קען זיך נישט מסלק זיין. די שאלה איז אפשר אויב איך מאך א קנין וועט עס העלפן? כ'וועל עס מחזק זיין מיט א קנין, אפשר דעמאלס העלפט עס. וואס איז די צוויי צדדים זאגט די גמרא, אמר רב יוסף מדין ודברים קנו מידו. רב יוסף טענה'ט האסט געמאכט א קנין אויף א גארנישט, סוף כל סוף ווייל האסט מחזק געווען דיינע דיבורים אז דו מיינסט עס גאר גאר ערנסט צו זאגן דין ודברים, אבער דין ודברים איז דאך נישט קיין לשון וואס העלפט. עס דערמאנט עס דערמאנט די שאלה מיט וואס מ'האט שוין כמה פעמים געזאגט אז ס'איז געווען ישיבות וואס מ'האט געוואלט פארהערן בחורים איינע פון די שאלות איז געווען אז פארוואס ביי ברי ושמא די שיטה וואס האלט אז ברי עדיף פארוואס זאל מען נישט זאגן אז דער שמא האט א טענה אז ער האט א מיגו, ער וואלט געקענט זאגן ברי און ער האט געזאגט שמא, זאל מען אים גלייבן. און אמת די תשובה, ס'איז א כאפ אביסל א חידה פון א תשובה, אז מיגו מאכט אז איך גלייב דיר, איך גלייב דיר טאקע אז דו ביסט א שמא, און צוליב דעם גלייב איך אז דו נישט. דו וואלסט געקענט זאגן ברי, פארדעם זאלסטו זיין באגלייבט אז דו ווייסט נישט. וואס מיינט שמא אז דו ווייסט נישט? איז איך גלייב דיר טאקע אז דו ווייסט נישט. דא איז אויכט אזא סארט סברא, דו האסט געמאכט א קנין אויף מדין ודברים. האסט מחזק געווען דעם דיבור אז ס'איז הונדערט פראצענט אז דו האסט געזאגט א משוגענע דיבור, א דיבור וואס העלפט נישט. איין צד זאגט אז וואס וואס וועט די קנין העלפן, קנין איז נאר מחזק די דיבור, די דיבור איז נישט קיין גוטע דיבור. רב נחמן אמר ניין, מגופה של קרקע קנו מידו. דאס הייסט מיר טייטשן אז דער מענטש וויל דאך מאכן א קנין, ער וויל דאך משנה זיין די בעלות אין דעם קרקע. אין די חלק הדיבור האט ער געזאגט א זאך וואס פאסט נישט, אבער אויב ער האט געמאכט א קנין זאג איך, זיי נישט מלבש די קנין אויף די דיבור, זאג דער קנין איז א קנין עצמי, האסט געמאכט א גוטע קנין, ס'איז דא א גמירות דעת אז מ'וויל פארקויפן די קרקע, שוין. זאגט די גמרא אמר אביי מסתבר מילתא דרב יוסף, ווען ער וויל זאגן ס'ארבעט נישט, וואלט ער געזאגט ס'איז מער מסתבר בעורר, מיר גייען אריבער פ"ג עמוד ב', אבל בעומד מגופה של קרקע קנו מידו. ס'איז אביי טענה'ט אזוי, ווען א מענטש איז מחזיק אין א קרקע, און תיכף ומיד קומט איינער און ער שרייט קולות, איך האב דיר נישט געגעבן, דעמאלס איז מסתבר מילתא דרב יוסף, דעמאלס איז מסתבר ווי די שיטה וואס האלט אז די קנין העלפט נישט. איך האב דיר געגעבן א קרקע, איך האב דיר געזאגט דין ודברים, איך האב געמאכט א קנין, אבער ברגע וואס איך האב געמאכט דעם קנין זאג איך האב דיר קיינמאל נישט געמיינט אוועקצוגעבן, לא נתתי לך את השדה, דין ודברים האב איך דיר געזאגט ווייל כ'האב נישט געוואלט זיך קריגן מיט דיר, האב איך דיר געזאגט כ'האב נישט קיין כח פאר די קרקע, ווען א מענטש וויל תובע זיין די קרקע, און מען קומט אים זאגן האסט געזאגט דין ודברים, דו האסט געזאגט דין ודברים, זאגט ער איך האב נישט געמיינט אוועקצוגעבן די קרקע, כ'האב נישט געזאגט א לשון פון מתנה, איך האב געזאגט איך האב נישט קיין כח צו רעדן מיט דיר. יא, ס'איז א טענה זייער אסאך מאל וואס צוויי צדדים פארשטייען זיך נישט, איינער מוטשעט דיר. און האסט אים געזאגט ניין, איינער בעט דיר א טובה, האסט אים געזאגט ניין, האט ער געזאגט יא אבער, ער זעט נישט איך וועל קענען, יא אבער אהין אהין, צען מאל, ביז ביז ביז ביז דו זאגסט ווייסטו וואס, מען זאגט עפעס אזא פארעווע לשון, שוין, יענער פרייט זיך מיט דעם פארעווע לשון, אבער אז מען ווייסט אביסל די ווערטער פארשטייט מען אז עס איז נאר גענוצט געווארן כדי זיך קענען ארויסדרייען, דער מענטש ס'איז נישט געווען קיין שום וועג אראפצולייגן דעם טעלעפאן, נאכדעם קומט יענער שרייען האסט מיר אוועקגעגעבן. אויף דעם קומט ער זאגן, ניין, איך האב דיר קיינמאל נישט אוועק געגעבן, איך האב נישט געהאט קיין כח זיך צו קריגן מיט דיר, אזוי זאגט רש"י, שלא אריב עמך, אבער אויב איינער האט נישט גע'טענה'ט אזוי, דאס הייסט, לאמיר זאגן א מענטש איז געקומען און האט אוועק געגעבן א קרקע און ס'איז געווען שטיל, ער קומט נאך א תקופה און ער זאגט, די קרקע איז נישט דיינע, הגם איך האב דיר עס געגעבן, אבער איך האב גענוצט א שפראך פון דין ודברים, איז אויב דו האסט דעמאלטס געמאכט א קנין, זאגט מען דיר, וואס הייסט, האסט געמאכט א קנין, עס איז שוין געענדיגט, האסט אוועק געגעבן פאר יענעם. און מען זאגט נישט אז וואס הייסט די קנין איז נאר געווען געבויט אויף דין ודברים פון קנו מידו, ווייל אויב ער וואלט קיינמאל נישט געוואלט געבן וואלט ער תיכף ומיד מעורר געווען, ווען א מענטש איז נישט תיכף ומיד מעורר, פשט אז ער האט געוואלט און ער האט דאך געמאכט א קנין, איז אויב אזוי העלפט דאס, איז דאס טענה'ט דא די גמרא, אביי האט געזאגט, ווען רבי יוסף האט גע'טענה'ט אז די קנין איז גארנישט, דאס איז נאר אויב דער מענטש תיכף ומיד ווייזט אז די קנין האט גארנישט געמיינט, דעמאלס ארבעט נישט די קנין. אבער א מענטש וואס מאכט א קנין און ער איז נישט מעורר אויף דעם קנין, ער קומט א תקופה שפעטער טענה'ן, אויב אזוי קען ער גארנישט טענה'ן. מיר האלטן אז איינער האט אים אויסגעלערנט וואס צו טענה'ן. יא, אמר רב אשי לאמימר, יא, עס פעלט א שורה, אמר אמימר, די צווייטע שורה, אמר אמימר, הלכתא מגופה של קרקע קנו מידו, מיר פסק'ענען אז עס האט יא געהאלפן דעם קנין, א סילוק, א לשון סילוק מיט א קנין העלפט יא די קנין, און מיר זאגן אז די קנין איז געווען אויף די קרקע. אמר ליה רב אשי לאמימר, בעורר או בעומד, אז ווען האסטו געזאגט אז ס'העלפט יא? אפילו ווען א מענטש איז מערער קען ער נישט מערער זיין, אדער דו האסט נאר געזאגט אז ס'העלפט אז אויב ס'איז געווען אז ער איז געווען שטיל, וויבאלד אז ער איז געווען שטיל, פארשטייט מען אז ער האט באמת יא געוואלט געבן, און פאר דעם קען ער נישט קען ער נישט מערער זיין. למאי נפקא מינה, זאגט די גמרא לכדרב יוסף. ווייל פשט איז אזוי, אמימר האט געזאגט מגופה של קרקע קנו מידו דאס איז די ווערטער פון ר' נחמן. אבער אויב לאמיר זאגן אז ער האט נאר געזאגט זיין הלכה, ווען ס'איז געווען עומד, איז דעמאלס קען דאך רבי יוסף אויכט שטימען, ווייל רבי יוסף אליין האט אביי מסביר געווען, איז מחלק צווישן עורר מיט עומד, די שאלה איז, ער פסק'נט ווי רבי יוסף צו ער פסק'נט ווי רבי נחמן? אמר ליה, לא שמיע לי, כלומר לא סבירא לי. איך איך בין נישט מסכים מיט דעם חילוק. וואס איז דער תירוץ? די גמרא פירט אויס אז דער וואס האט געזאגט מגופה של קרקע קנו אמימר האט געמיינט צו זאגן אלעמאל מגופה של קרקע קנו, ער האט געפסקנט אזוי ווי רבי נחמן נישט אזוי ווי רבי יוסף, אלעמאל. אם כן כתב לה, זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, ווי געשטאנען אנהויב די משנה, אז א מענטש וואס זאגט דין ודברים אין לי בנכסייך, איז די הלכה איז אז ער איז זיך נישט מסלק נאר לגבי אז אויב זי האט פארקויפט בלייבט עס, נאר פון דעם. זאגט די גמרא ותימא ליה מכל מילי סליקת נפשך, די אישה קען טענה'ן פאר די מאן, האסט זיך מסלק געווען פון אלעס. דין ודברים אין לי בנכסייך בעצם מצד די לשון קען עס העלפן, איז פארוואס העלפט עס נישט אויף אלעס? אמר אביי יד בעל השטר על התחתונה, אביי האט געטענה'ט אז א מענטש וואס נעמט ארויס א שטר אויף איינעם וואס ער איז מוחזק, און די שאלה איז וואס ליגט אלץ אין דעם שטר, איז נאר וואס איז מוכרח אז ס'ליגט אין די ווערטער פון די שטר, דאס האסטו א כח ארויסצונעמען מצד דעם מוחזק. ס'הייסט אזוי, די כלל איז, המוציא מחבירו עליו הראיה, אז דו ביסט א מוחזק קען איך ארויסנעמען פון דיר נאר מיט א ראיה. וואס הייסט א ראיה? עדים אדער א שטר, איך האב דאך א שטר! דא רעדט מען אז א מענטש האט א שטר, אבער דו קענסט נאר ארויסנעמען וואס איז מוכרח אז ס'שטייט אין דעם שטר. איז היות אז די לשון פון דעם שטר איז נישט מוכרח הונדערט פראצענט אז ער איז מוותר אויף פירות, ער איז מוותר אויף אלעס. אויב אזוי קען מען נישט צונעמען פון אים אלעס, וויבאלד אז ס'איז נישט קלאר אז ער האט אלעס פארלוירן. יא. יד בעל השטר יד בעל השטר על התחתונה, לאמיר זאגן שטייט דו קומסט מיר טויזנט, שטייט נישט דאלארים צו שקלים, איז אויב אזוי נאר שקלים, קענסט נישט נעמען קענסט נישט נעמען מער ווי דעם. לאמיר זאגן לאמיר זאגן מיט מיט א בעסערע געשמאקערע נוסח, ווי זאגט מען אין אנדערע ווערטער יד בעל יד בעל השטר יד בעל השטר על התחתונה, ווילסט האבן א אנדערע שפראך ווי מען זאגט די זעלבע זאך? המוציא מחבירו עליו הראיה דאס גיט ארויס די הסבר פארוואס ווייל יענער איז דאך מוחזק אלא מאי דו ווילסט ארויסנעמען ווייל דו האסט א שטר אבער דו האסט דאך נאר א ראיה אויף וויפיל ס'איז מוכרח די חלק וואס איז נישט מוכרח האסט נישט קיין ראיה קומט צוריק המוציא מחבירו עליו הראיה און דאס איז פשט אין אונזער משנה אז אין די משנה וויבאלד אז ס'איז נישט קלאר האט דער בעל נאר פארלוירן די ווינציגסטע ווייל דאס איז מוכרח אז עפעס האט ער פארלוירן דאס איז שוין מוכרח ווען האסט נאר קיין פרעגט די גמרא ס'דא דריי זכותים וואס דער בעל האט אין די נכסי מלוג פירות ירושה און די זכות אז זי זאל נישט קענען פארקויפן. דו האסט געזאגט אז אויב ס'איז נישט מוכרח וועלכע חלק ער איז מוותר, זאגן מיר אז ער האט מוותר געווען די שוואכסטע זאך. פרעגט די גמרא ואימא מפירי? פירות איז נישט די גוף. די גוף הקרקע לכאורה וויל ער. ער וויל אז זי זאל עס נישט קענען פארקויפן. ער וויל עס קענען שפעטער ירש'ענען. איז אויב אזוי, פארוואס זאגסטו אז פון די דריי זכותים וואס ער האט איז די קלענסטע זכות די זכות מכירה? ניין. תפסת מרובה. דו האסט געכאפט אסאך. שאם מכרה ונתנה קיים? וואס הייסט שאם מכרה ונתנה האט ער פארלוירן די גוף הקרקע? קום לאמיר טייטשן אזוי, זי קען זיכער נישט פארקויפן ווייל מיט דעם איז זי מפקיע די גאנצע קרקע פון אים, זי קען זיכער נישט מפקיע זיין די ירושה ווייל מיט דעם איז זי מפקיע די גאנצע קרקע, די איינציגסטע זאך וואס זי קען צונעמען פון אים איז די פירות ווייל די פירות איז די שוואכסטע זאך, פירות איז די זאך וואס האלט אין איין קומען און גיין. איז דאס איז די קשיא ואימא מפירי, מען זאל טאקע זאגן יד בעל השטר על התחתונה, אבער ס'זאל דינען אז די איינציגסטע זאך וואס ער פארלירט איז פירות, און ער פארלירט נישט די זכות, און ער קען יא מעכב זיין די מכירות אויב זי וויל מאכן. ענטפערט די גמרא, אמר אביי, בוצינא טב מקרא. א קליינע דלעת. אויב איך האב עס יעצט איז דאס בעסער פון א גרויסע דלעת וואס איז דא שפעטער. טוב ציפור אחת ביד, פון צוויי פעגעלעך וואס זיי פליען.
אם מתה יורשה, אם, די אלע אם'ס איז א זאך וואס איז לאו דווקא נוגע אויפן פלאץ. אפשר וועט זי קיינמאל נישט פארקויפן. אויף דעם אבער אבער אבער אבער אם אם מכרה ונתנה איז א שוואכע זאך מה שאין כן פירות איז א שטארקע זאך ס'איז דא פארוואס זאל פארוואס זאל מען זאגן אז ער האט זיך מפקיע געווען פון א זאך וואס איז שוין דא יעצט זאגט די הייליגע גמרא ווייטער ואימא מירושה אפשר זאל מען זאגן אז ער האט זיך מסלק געווען פון ירושה און דאס איז די שוואכסטע פארוואס ווייל די גאנצע זאך איז מוטל בספק שמא לא תמות בחייו

מה שאין כן א זאך וואס איך נוץ אפילו עס איז א פעני, איך נוץ עס, איך קען דיר עס נישט געבן, איך נוץ עס, מה שאין כן א זאך וואס דער מענטש שפירט, אפשר וועט עס בכלל קיינמאל נישט אנקומען צו מיר, ווייסטו וואס, דאס קענסט, דאס קענסטו נעמען. זאגט די גמרא, דאס איז אלץ געווען איין תשובה, דאס הייסט, מען האט געפרעגט א שאלה זאל מען זאגן אז דער בעל האט זיך מסלק געווען פון אלעס, אויף דעם איז געווען די תשובה אז ס'מיינט נאר די ווינציגסטע און דאס איז די ווינציגסטע, רב אשי אמר בנכסייך ולא בפירותיהן בנכסייך ולא לאחר מיתה, רב אשי זאגט ער האט זיך נישט מסלק געווען פון דעם ווייל דאס איז די טייטש פון די ווערטער, נכסייך מיינט די גוף הקרקע, ווען ער האט גענוצט אזא סארט שפראך איז כאילו ער האט געזאגט בפירוש אז איך וויל זיך מסלק זיין פון עפעס וואס האט צו די גוף, אזוי וויאזוי קען מען נישט זאגן אז ער איז זיך מסלק פון די פירות, ער איז זיך מסלק פון דעם הלכה אז אויב זי פארקויפט אז ער קען מעכב זיין איז זיך מסלק פון דעם. יא, דו זאגסט אזוי ווי נכסייך מיינט ווען די לעבסט און ס'מיינט נישט לאחר מיתה איז נכסייך מיינט ולא בפירותיהן. זאגט די גמרא ווייטער רבי יהודה אומר לעולם הוא אוכל פירי פירות רבי יהודה זאגט אז אויב ער האט נישט בפירוש געזאגט פירי פירות איז האט ער נאך אלץ א זכות אין פירי פירות תנו רבנן אלו הן פירות ואלו הן פירי פירות הכניסה לו קרקע ועשתה פירות הרי הן פירות מכר פירות אויב די מאן האט פארקויפט די פירות ולקח מהן קרקע ועשתה פירות הרי הן פירי פירות און אויף די פירי פירות איז א מחלוקת אויב די מאן האט עס פארלוירן אויב ער האט נישט געשריבן מפורש פירי פירות. זי האט געקויפט די קרקע אדער דער מאן אליין האט געקויפט די קרקע? איז מען רעדט דא וועגן א קרקע וואס מען האט געקויפט פון די פירות פון נכסי מלוג איז נארמאל מיינט עס אז די מאן האט פארקויפט די פירות ווייל ס'איז זיינע פירות. יא יעצט אז מען קוקט אריין אין די משנה זעט מען אז רבי יהודה האט געזאגט. נאר אויב מען זאגט די ווערטער פירותיהן ופירי פירותיהן עד עולם, איבעיא להו דרבי יהודה פירי פירות דווקא, דאס איז די עיקר שפראך וואס מען דארף זאגן כדי צו זיך מפקיע זיין פון פירי פירות, און די עד עולם איז לאו בדווקא. די אנדערע צד פון די גמרא איז או דילמא עד עולם דווקא. די גמרא האט האט צוויי צדדים. מען דארף זאגן עד עולם, צו אפילו אן די ווארט עד עולם מיינט עס עד עולם. זאגט די גמרא או דילמא תרוייהו דווקא. דאס הייסט אפשר קען זיין אז מען דארף זאגן מען דארף זיכער מאכן צו זאגן ביידע לשונות מען דארף אלעמאל זאגן פירי פירותיהן און מען דארף אלעמאל זאגן די ווערטער עד עולם אם תמצא לומר פירי פירות דווקא עד עולם זאגט די גמרא אזוי ווי קען זיין אז פירי פירות זאל זיין די עיקר לשון אם תמצא לומר פירי פירות דווקא עד עולם למה לי אויב אזוי פארוואס שטייט די ווערטער עד עולם ענטפערט די גמרא, ס'איז נישט קיין ראיה פון דעם, ווייל הא קא משמע לן, כיוון דכתב לה פירי פירות כמאן דכתב לה עד עולם דמי. אויב מ'האלט אז פירי פירות איז די עיקר שפראך, וויל די משנה אונז זאגן אז ווען דא שטייט פירי פירות מיינט עס עד עולם, ווייל ס'מיינט נישט נאר די צווייטע דור פון פירות, ס'מיינט אלעס וואס קומט ארויס פון דעם. איז אויב אזוי איז נישט קיין איז נישט קיין קשיא פארוואס עס שטייט די ווערטער עד עולם, ווייל מען וויל, די משנה וויל אונז זאגן אז אויב דו שרייבסט פירי פירות וועט עס מיינען עד עולם. זאגט די גמרא ואם תמצא לומר עד עולם דווקא, איז פירי פירות למה לי, אויב ער האט געשריבן איך גיב דיר אוועק אלע פירות עד עולם, לכאורה די ווערטער אליינס איז גענוג. איז אויב עד עולם איז א שפראך וואס מיינט פירי פירותיהן, און וואס דארפסטו זאגן פירי פירות, אויב דו האסט געשריבן עד עולם איז וואס זאלסטו שרייבן פירי פירות, אלא מאי. מוז זיין אז עד עולם איז לאו דווקא. זאגט די גמרא הא קא משמע לן, אף על גב דכתב לה פירי פירות, אי כתב לה עד עולם אין, אי לא לא. וויל די גמרא לערנען אז די משנה זאגט אונז ביידע ווייל מ'דארף האבן ביידע. איז די משנה זאגט אונז א הלכה אז זאלסט וויסן. נאר מ'שרייבט ביידע. יא. ואם תמצא לומר תרוייהו דווקא תרתי למה לי. יעצט פרעגט די גמרא אויב מען דארף טאקע האבן ביידע פארוואס דארף מען האבן צוויי לשונות פון סילוק פארוואס איז איין לשון נישט גענוג? ענטפערט די גמרא צריכא דאי כתב לה פירי פירות ולא כתב לה עד עולם הוה אמינא פירי פירות הוא דלא אכיל אבל פירא דפירי פירות אכיל. שאלה וואס איז מיט די דריטע דור? איז אויב דו שרייבסט נאר צוויי וואלט איך געמיינט אז טאקע ביי די דריטע בייט זיך עס להכי איצטריך עד עולם אז דער בעל איז מוותר אויף אלע ואי כתב לה עד עולם ולא כתב לה פירי פירות הוה אמינא לעולם אפירות קאי וואלט איך געמיינט אז עד עולם גייט ארויף די פשוטע פירות און ער זאגט אז ער וועט קיינמאל נישט עסן פון די פירות נישט די יאר און נישט קיין שום יאר אבער ער האט בכלל נישט געמיינט צו רעדן וועגן די פירי פירות להכי איצטריך פירי פירות צו מסביר זיין אז מען רעדט וועגן די קומענדיגע דור און עד עולם. און נאר ווען ס'איז דא ביידע לשונות ווייסט מען אז ער רעדט וועגן ביידע זאכן. שוין. עד כאן.